א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות. כ'וואלט זאגן נאר א וויכטיגן מעסעדזש, א קלייניקייט, הא-הא-הא, איינער קאלט מיך אויף, ביי מיר איז דאך א טיים דיפרענס, ביי מיר איז דריי און פיר פארטאגס איז דאך ביי ענק ערשט ביינאכט, און קאלט איינער אפ, א פרוי, און שעלט אריין אזאלעכע קללות, איר הערט? אפילו די ספרדים קענען נישט אזוי שעלטן. דריי און א האלב קללות אין א פערטל מינוט, איך ענטפער נישט ווייל כ'האב דאך זאלענדרער, הייבט זי אן, איר האט באגראבן מיין מאן! איר זענט געווען דער וואס האט ארויסגעשטעלט די גאנצע מעשה? איך בין געווען דער וואס כ'האב ארויפגעלייגט דעם לייזער קאץ, פאון אייט פארטי פייוו סעווען ניינטי וואן סעווען אייט אייט סעווען, אין קיימישע, וואן ניינטי בערנס בולעווארד, אפארטמענט וואן. בקיצור, דו האסט אים ארויפגעלייגט, און האסט ארויפגעלייגט זיין לייסענס פלעיט די עם על פאר פאר ניין אייט.

הייסט נישט מער און נישט ווייניגער ווי ברוך ערפס, ער איז געווען א בילאווד פרי וואן עי רעבע אוו פייוו יער אולד טשילדרען אין די ישיבה אוו ספרינג וואלי, און וואס איז געשען? און איהר האט אים ארויסגעטריבן פון די ישיבה, היינט האט ער נישט קיין פרנסה ער האט ריטייערט. און ער אין אמת'ן שרייט אז ער איז חף מפשע, ער האט גארנישט געטוהן שלעכט, נאר וואס איז יא געשען? ס'געווען איז אז ער האט גענומען הארץ פילן און ס'האט אים געמאכט הארני און סעקסי. כאַ-כאַ-כאַ-כאַ! און זי שרײַט. זאָג איך איר, איר דאַרפֿט דאָך נישט שרײַען, איר דאַרפֿט הערן, וואָס חזקל טייטלבוים זאָגט. חזקל טייטלבוים איז אַ דײן, ער לערנט פֿאָר הלכות נידה פֿאַר יונגע-לײַט, און איר ווייסט, וואָס ער זאָגט? הע! ער זאָגט, אַז ער נעמט אַזאַ וואַסער-פּיל. ס'הייסט לעסעק, אַזוי מיין איך, איך ווייס אַפֿילו נישט. ס'איז אַזאַ וואַסער-פּיל. און דאָס האָט אים געמאַכט האָרני, אַז ווען זײַן שוועגערין איז אַרײַנגעקומען, האָט זיך אים אויפֿגעשטעלט די מעשׂה, און ער האָט מיט איר געוואוינט. און ס'איז געווען א שאלה צו זי מעג צוריק גיין וואוינען צו איר מאן, און די רבנים האבן געזאגט מען מעג, איר ווייסט דאך אלעס מעג מען וואס טאר מען נישט, עניוועי, וואס וויל איך ענק נאר זאגן, דאס איז די צרות וואס איך מאך מיט פון די אלע זאכן מיטן האטליין, פרעמדע פרוי שרייט קולות אויף מיר, בין איך דען דער שולד פון די אלע זאכן? איך זאג נאר וואס ס'גייט פאר אין די אידישע געגנט, מ'זאל עס אויפהערן, אבער איך בין נישט מיטגעגאנגען מיט דעם קאץ, איך האב נישט אונטערגעפירט צו דעם מיידל, איך בין בכלל נישט דארט, איך בין שוין. דא אין ארץ ישראל אלול תשרי חשון כסלו טבת און ס'ווערט שוין באלד ראש חודש שבט, איך בין דא פינף גאנצע חדשים סאו איך בין נישט דארט געווען, איך בין נישט מיט אים מיטגעגאנגען צו קאלעקטן די רענט, און די זעלבע אויך מיט דעם ערפס, איך בין נישט מיט אים מיטגעגאנגען, סאו איך וויל ענק זאגן הערטס אויף מיט די מעשות און טריי טו סטרעיטן אוט יור האסבענדס. יעצט איך וויל אויך זאגן יעצט קומט די באוויסטע פרשה פון יענקי דאסקאל דער חזיר וואס האט אויסגעלעקט א מיידל, אוי! כ'האף זי האט גענומען א שאוער פארדעם ווען נישט דו עקלדיגער יונג וואס דו ביסט, דארטן גייט דאך קטנים מיט אלע שמוץ און צואה, איז געגאנגען האט אויסגעלעקט א מיידל, האט א ווייב, איז געקומען אין קאורט מיט דריי צו פיר קעדילעקס, שיינע מוידן, כ'ווייס צו ס'איז שנירן צו ס'איז טעכטער, און דער חזיר, הערט א מעשה, דער חזיר, הערט דער חזיר לייגט אויס א מיידל און ער האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג, ער האט געזוכט א קרבן שטאטס דעם גייט ער ארום פרעגן די אלע מיידלעך אין בארדיטשוב זאג נחום ראזענבערג האט אמאל געטשעפעט מיט א מיידל, זאגן זיי געטשעפעט? ער האט אפילו נישט געגעסן מיט אונז אין איין עסזאל, איך בין אפילו נישט אריינגעגאנגען דארטן, פארשטייסט א מעשה? סאו יענקל זיין קעיס איז אויך שוין געווען די וואך צו פאריגע וואך מען האט עס אדזשורנד, נו עס וועט זיך שלעפן יעצט א יאר צוויי, ער וועט טרייען צו קויפן דאס מיידל, וואטעווער איז גאנא העפען, אבער ער האט אפאר אי פעלעניס, וואו וואו וואו, און ער איז טשארדזשד מיט רעיפ, רעיפ, פארסיבל, סעקשועל, וואטעווער, יא דאס זענען די חשובע אידן אין בארא פארק, ער איז געווען די שומרים איז ער געווען, עניוועי דאס וועט ארויף קומען מערצעשעם זייער בקרוב, און מען וועט נעמען פון אים אויך קער. סאו איך האלט צוויי זאכן, איך האלט א פאר ווי זאל פארן אויף בארדיטשוב, דו האסט דאך אונטערגעקויפט דעם בארדיטשובער רב, האסט געמיינט ער איז דיין בהמה, וואו איז די פערד וואס דו ביסט, ער מיט אנשל בוקסבאום האבן געמאכט א פולסא דנורא ביים בארדיטשובער רב'ס ציון אויף מיר, נישט כאפנדיג אז דאס איז גאר מיין זיידע, איך בין א בארדיטשובער אייניקל, איך בין דער צענטער דור, ביסטו משוגע געווארן? וועם האסטו געוואלט פאפן? בארדיטשובער? עניוועי, איך האלט מען זאל שוין שיקן א מנין פאר וואס זאל ארויספארן אשר אנשל בוקסבאום זאל מיטפארן, מען זאל אנהייבן איינצורייסן, עס איז די ערשטע זאך, די צווייטע זאך איז וויל איך דיר עפעס זאגן, יענקי דאסקאל איך קען דעם סיסטעם אינסייד אוט, אז דו וועסט דיך שלאגן און דו'סט פארשעמען דאס מיידל אויפן סטענד, וועט דיר די דזשאדזש געבן אזוי ווי פאר וועבערמאן. דער דזשאדזש האט אים האט נאר געגעבן וועבערמאנען אזויפיל יארן ווייל ער האט גענומען א מיידל האט איר צוריסן זי האט צוויי מאל געמוזט אראפגיין פון סטענד אין דיפרענט דעיס איין טאג און נאך א טאג און זי איז ממש זי איז קראנק געווען יו דאונט דו דעט יו דיד איט יו פעי די פרייז זאג פארן דזשאדזש ליסען איי מעיד א מיסטעיק ווי אלל מעיק מיסטעיקס אין לייף איך וויל האבן א דיעל מ'וועט דיר געבן א דיעל איך האב געבראוקערט א דיעל פאר נחמיה וועבערמאן פינעף יאר איך בין געווען ביי טשארלס היינס אין אפיס איך האב געבראוקערט א דיעל פאר אים כאטשיג ס'איז איליגעל אבער טאמער מען טוט עס מיטן די עי נישט אזוי געפערליך און איך קום און איך זאג אים נחמיה איך האב פאר דיר א דיעל פינעף יאר דו'סט זיצן דרײַ יאר אדער צוויי יאר פאר גוד ביהעיוויער און דאן וועסטו ארויסגיין איז ער געגאנגען דער רשע מרושע ס'זאל פון אים פוילן לעבעדיגערהייט און ער האט געזאגט פארן גארד איך האב אים געסטראשעט מיטן לעבן. דער גארד קען מיך דאך איך בין דארט געווען אזוי לאנג שוין אן און אף א יעדע קעיס, זאגט ער טו מיר א טובה גיי אראפ און דריי דיך ארום די בלאק און קום צוריק מארגן, ווייל באמת'ן אז ער וויל פרעסן טשארדזשעס קען ער דיך איינזעצן, דו'סט דארפן דורכגיין דעם סיסטעם, איט דאזענט פעי פאר יו, פארשטייסט? מ'האט יעדע רחמנות, אז נחמיה זיצט. זיצען, ער האט געוואלט איינווייקן א מיידל און מאכן פון איר חוזק, און ער האט גערעיפט נאך, וואס אונז ווייס מיר, אונז האמיר א ליסטע, טשארלס היינס האט געהאט זיבן און אונז האמיר געהאט אכט אדער פארקערט, און איך האב געוואלט זעהן צו ס'איז די זעלבע, ס'איז נאר איין דיפרענס, בין איך געוואויר געווארן אז ס'איז אלע אנדערע מענטשן, און דאס איז וואס דא גייט פאר, סאו עניוועי, ס'גייט אלעס פארן ווייטער מערצעשעם, אונז גיימיר נישט לאזן די חזירים וואקסן, אונז גיימיר זיי אונטערהאקן די פיס, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. שוין, יעצט וועמיר גיין ווייטער. איך וויל ענק זאגן עטס ווייסט איך ווער פערענויד ווען מען טאטש קינדער און ווען מען שלאגט קינדער ביקאוז איטס אלל סעקס דעטס אלל איט איז איך ווייס דאך סאו האבן זיי דא דעם משוגענעם ראזנער מיט דעם אנדערן וואס ער האט געשלאגן קינדער אזוי זאגן זיי ער האט געשלאגן ווער ווייסט ער האט געשלאגן ווער ווייסט ער האט זיי נישט מאלעסטעד און איך וויל ענק זאגן דעם אמת איך גיי ענק זאגן א זאך ס'וועט ענק זייער הארן נאר עטס קענטס מיך אלע מנשק זיין, ווייל ווען איך פאלג ווען ענקער אלע משוגענע וועגן און אלע ענקערע ביליווס וואלט געווען א ביטערער אומגליק. איך האב מיך אויסגעלאכט פון ענק, איך בין געגאנגען מיין וועג, און איך האב ברוך השם מצליח געווען אפצושטעלן די חזיריי קעגן די קינדער. יעצט, איך וויל ענק זאגן א זאך. איך האב ענק פארציילט אז ס'איז געשען אין וומאן זומאן א מורא'דיגע מעשה. א מעשה אז ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט ווען ס'קומט צו אפהיטן די קינדער קעגן טאטשן קינדער ווער איך אינגאנצן פערענויד. יעצט שטייט דא אזוי אוי נא לנו כי השברנו, ס'איז דא איינער הרב החסיד הנכבד ישראל פינטו וואס ער איז א זון פון הרב הגאון רבי חיים זכר צדיק וקדוש לברכה מחשובי חסידי ברסלב בן ל"ב שנה איז ער געשטארבן אין אומאן זאגן זאגן זיי אז ער איז געשטארבן פון די סוויין פלו. איך וויל אייך זאגן א זאך, איך בין נישט קיין גרויסער מאמין אין די אלע באלאוניס וואס מען פארקויפט, אומאן וואמאן, ראש השנה, דער רבי האט יא געזאגט, ער האט נישט געזאגט, האט ער געזאגט, האט ער נישט געזאגט, איך האב עפעס א גאט פילינג אז ס'קען זיין ער איז געשטארבן פון עידס, ס'קען זיין, ווייל דארט דרייט זיך ארום עידס, און עידס איז דארט זייער קאמאן, און אז מען וואוינט מיט שיקסעס איז אויך זייער קאמאן, איך קוק אן די אלע וואס זיי פארן דארטן און זיי האבן האטעלס, נתן מיימון. איז א שייגעץ גמור, ער האט נישט קיין האטעל. נחום סאלארטש זיין שותף פון ר' מעכל דארפמאן וואס ער האט אים אויסגעפאמפט מיט הונדערטער טויזענטער דאלער, און האט אלץ געהאלטן הייסן אז איך זאל בעטן פאר דעם פאר די מקווה פאר אים, זענען גנבים גזלנים, איך טראסט אים נישט אויף א הכשר, זאגט מען ער האט א משגיח תמידי פון די עדה, איך טראסט גארנישט פון די עדה אויך נישט. איך וואלט נישט געגעסן ביי דעם מענטש, איך וואלט נישט געטרינקען א גלעזל קאלט וואסער. אזא דזשיפסי א לאו-לייף, איך וויל נישט אריינגיין אין זיין היסטערי ווייל עס וועט זיין אן אומגליק, איך ווייס נאר ווען דעמאלטס ווען ער האט געבויעט די מקווה, איך האב עס געבויעט, האט ער א שידוך געטון מיט איינע פון די חשוב'סטע אידן אין ברסלב, האט יעדער זיך געוואונדערט, און דא ווייסט מען נישט צו ער איז א איד אינגאנצן, און דא איז שוין געווארן א גאנצע, האט מען געזאגט ר' מעכל האט עס צוגעשטיפט.

חמורים מען דערציילט נישט דעם אמת. כ'האב געוואלט סתם צולייגן, ער שרייבט דא אז לצערי זאגט מען אז ס'דרייען זיך ארום א קראנקהייט פון שפעת חזירים און ס'איז נישט ריכטיג, והנה לדעתי זו החלטה פזיזה ולא נכונה. איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'דא חזירים פון צוויי פיס וואס ס'דרייען זיך אין אומאן יעדן טאג, יעדע וואך, און יעדן ראש חודש, און יעדן ראש השנה, אין אלע שיינע שבתים. זאג מיר נישט אז ס'איז נישט דא קיין שפעת חזירים. נישט דא נאך אזא פלאץ וואס איז אזוי אנגעפיקעט מיט חזירים ווי אין אומאן. איך האלט אז אלע זיינע קינדער מיט זיין ווייב זאלן זיך גיין אויסטשעקן צו זיי האבן נישט קיין סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס. און נאכדעם זאל דער עולם אויפהערן צו פארקויפן באלאוני. פאר צום רעבן, צום רעבן, פאר צום. פיפיק וואס כאפט א שטופ מיט א נקייבה, דאס איז ווי דו פארסט. איך וויל מסביר זיין בקיצור די גאנצע זאך פאר די ברסלב'ער. איך וויל ענק זאגן זייער פשוט א שוויין פלו, א שוויין איז א חזיר, גאנץ אומאן איז איין שטיק חזיר. יעצט, אין ברסלב ארבעט אזוי, אזוי ווי ס'איז דעם רעבנ'ס זאך מעג מען זאגן ליגנט, מ'מעג טון וואס מ'וויל. ס'דאך דעם רעבנ'ס זאך, מ'מוז דאך ראטעווען דעם רעבן. ווען נישט וועט דאך די רבי חלילה אונז לאזן אין שאול תחתית. איז בקיצור, ס'פאפט מיר יעצט אויס, הייסט מען דעם דזשאן, דזשאן הייסט א טוילעט ביי אונז, הייסט מען דעם רעף דזשאן דעם טוילעט, ער זאל שרייבן אז ס'איז נישט דא דארטן קיין שוויין פלו, איך וויל ענק זאגן רבותי פארטס נישט, האטס ענק אפ מיט די אלע זאכן, ווייל אז מ'וועט שטארבן עט זיין זייער א גרויסע פראבלעם, ווייל די רבי וועט ענק מוזן ארויסשלעפן פון גיהנום.

שטעל דיר פאר וויפיל זיי בעטן פאר דעם חזיר, וואס? יא? נישט יעדער איז סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, דעט עווריטינג איז מאני, שטעל דיר פאר איטס נאו עדמישן טשארדזש, ס'איז פרי פרי פרי, און מ'וועט נישט אריינלאזן קינדער מיט סטראולערס, און נאך א זאך, ווער ס'האט די טמא'נע כלי זאל ארויפגיין ער וועט זעהן בי פי BUSSAFETY, ס'מיינט בארא פארק באס סעיפטי, עט שטרודל דזשימעיל דאט קאם, יעצט ס'עט אויכעט זיין דארטן יו היער האו טו עוואויד פיטפאלס דעט קען קאז טרעדזשעדיס רחמנא לצלן, סאו רבותי, דיס איז אלסא קאלד סעיווינג טשילדרען, פליז מאכטס אלע זיכער עטס גייטס אהין, און דזשאסט אין קעיס יו דאונט העוו ען אינגליש קעלענדער, ס'עט זיין זונטאג כ ט טבת ת ש עיין עיין ט, ערשטע מאל וואס מ'מאכט אזא מין זאך, ברוך השם אבי דער עולם האט זיך גענומען אין די הענט אריין, אונז זעמער אלץ געווען וואויל, די פראבלעם איז געווען אונז האמיר געהאט רשעים וואס זיי האבן אונז געפירט, און איינמאל האמיר געזאגט פאר די רשעים אונז ווילמיר מיט ענק נישט האבן גארנישט, זענען זיי אלע זיך צו צולאפן ווייל זיי האבן מורא. זיי האבן גע'גנב'עט געלט, ס'געווען א באקסער וואס האט געבאקסט פאר גארנישט מענטשן אז מען האט נישט געוואלט באצאלן צען און צוואנציג טויזענט דאלער און ס'האט געהייסן משמרת הצניעות, היינט איז דאס געפייגערט. זאלן זיי איינמאל קומען נעמען פון איינעם געלט זענען זיי פיניש ווייל אונז ווארט מיר אויף דעם און אונז ווארט מיר אז יוסף דוד קרויס זאל נאך געבן אביסל מעדיקעישן פאר בחורים, ער זאגט עס איז נישט מער ווי ווייטעמינס, ער טאר דאס נישט געבן, ער איז נישט קיין דאקטער. און אז די בחור ווערט א קישוי אבר זאל ער דיעלן דערמיט, זאל נישט טראכטן קיין מיאוסע זאכן און ס'וועט אראפגיין. שטעל דיר פאר, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, א אינגל ווערט געבוירן, ער קומט ארויס פון זיין מאמע'ס וואדזשיינע, סאו עס קומט ארויס א סעווען, עיט, ניין, טען, אילעווען פאונדער בעיבי, יא? שטעל דיר פאר היינט וואלט ער נישט געקענט נישט אריינפיטן און נישט ארויסקומען פון דארט, רייט? ער וואקסט, דער אייבערשטער האט געמאכט מען זאל וואקסן. הענט זענען אים געוואקסן, פנים איז אים געוואקסן, אלעס וואקסט. וויל איך דיך פרעגן, ווען דער פופיק זאל נישט וואקסן, שטעל דיר פאר וויאזוי ער וואלט אויסגעזען, געדענקסט א אינגל ווען מ'מאכט אים א ברית ווי קליין ס'איז די פופיק? שטעל דיר פאר ווען ער זאל זיין ביי די צוואנציג און דארפן וואוינען מיט א ווייב מיט אזא פופיק, איטס נעווער גאנא ווארק. האט דער אייבישטער געמאכט מ'זאל זיך סטרעטשן, לענגערן, אלע אייברים סטרעטשן זיך, אלע גידים סטרעטשן זיך, און דער פופיק וועט זיך אויך האבן, ער סטרעטשט זיך אויכעט. סאו ס'איז נישט דא אזא זאך ווי מען מעג געבן פאר א בחור מעדיקעישן אז ער זאל נישט האבן קיין קישוי אבר, די קישוי אבר מאכט צו עקספענד טו איטס אוטמאוסט און ס'וואקסט אלס אביסל אביסל אביסל, ווען מ'האט אים געמל'עט איז עס געווען אזוי קליין און היינט איז עס קיין עין הרע א כלי, און די אלע זאכן וואס מ'האט אונז געוואלט איינרעדן זענען געווען ראנג. און ס'איז אגענסט די לאו, און אונז האפן נאך אויפצופיקן יוסף דוד קרויס אויך, ווייל די קאמפלעינטס זענען דא, און איך בעט די גערער זאלן אויך אויפהערן מיט די באלאוני, ביקאוז יו נאט סופאוזד טו בי דואינג דעט, ענד יו נאו דעט, און איך וויל דיר זאגן, דיין רבי האט אויך נישט גענומען קיין מעדיקעישן אז ער זאל נישט קריגן א קישוי, ער האט נאר געטון וואס שטייט אין רמב"ם, אז ולא יסור, ער זאל זיך אוועק טון פון די אלע נארישקייטן, זאל זיך אריין טון אין תורה, אבער צו נעמען מעדיקעישן האט מען נישט גענומען, און הערטס אויף מיט די זאכן, ביקאוז די גאווערמענט ווייסט שוין וואס עטס טוט. און איך זאג ענק זיי ווייסן. סאו דאס מוז זיך אויפהערן. יעצט ווער ס'געדענקט האב איך געזאגט אז אלע צרות קומען פון אומאן זומאן, כ'האב ווען געזאגט ס'א טוירד ווארלד קאנטרי, מענטשן עסן דארטן, ס'איז אפילו כשר, ס'איז אנבעליוועבל, למשל איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל, יעצט ווייס איך אז ס'נישט דא נאך אזא שמוציג חזיריש פלאץ פאר עסן ווי ארץ ישראל, גיי אין איבעראל אין מאה שערים ווי דו ווילסט עסטו זעהן ס'איז אויסגעלייגט די טרוקענע פייגן, טרוקענע זאכן, ניסלעך, ס'איז אפילו נישט צוגעדעקט א גאנצן טאג, ס'איז אלט און פארשטינקענע סחורה, מען קען קראנק ווערן דערפון, יעדער לייגט אריין די הענט, מענטשן לייגן אריין די הענט אן אזא שאוול ארויסצונעמען, און אין אומאן איז נאך ארגער, די ערשטע קעיס וואס איז אנגעקומען אויף אמעריקע פון די, וויאזוי זיי רופן דאס, חצבת, אויף ענגליש הייסט עס די מיזעלס, Measles, איז געקומען פון אומאן, ס'איז אנגעקומען אין קענעדי עירפארט, מ'האט זיך דארט אפגעשטעלט. יעצט איז נעבעך געשטארבן א איד הרב ישראל פינטא, ער איז דער בעלעבאס פון מלון אורות אין אומאן, און ער איז דארט מפיץ תורה און חסידות, ער האט איבערגעלאזט נעבעך א ווייב, זעקס קינדערלעך, אז ס'איז ממש א שרעק, געווען א וואוילער איד, געזעסן און געלערנט דארטן, און למעשה. עס זעט אויס ער איז אבער נישט געווען וועקסינירט. סאו איך זאג עס וועגן דעם, קודם איין פלא, איין זאך אז אויף אומאן וומאן זאל מען נישט פארן, ס'א טוירד ווארלד קאנטרי, און די צווייטע זאך איז אז ס'דא א, כ'האב ענק שוין געברענגט א גאנצע אריכות די וואך, וועל איך עס ענק ברענגען? ניין. כ'רעד די וואך א גאנצע אריכות צו מ'זאל זיך יא וועקסינירן צו נישט, איך ברענג אלע שיטות פון די דאקטוירים אבער זעט אויס מ'דארף זיך יא וועקסינירן, ס'איז נישט קיין דזשאוק. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, קודם כל, מענטשן טרעפן מיך דא, פארוואס לאזטו לעיזער בערלאנד'ן לעבן? פארוואס? זאג איך אים, לעיזער בערלאנד? עז פאר עז איים קאנסערנד האט געטאטשט אשת איש'ס, כ'זע קינדער קריכן אים אונטער די פיס אויכעט אבער דעטס נאט מיי פראבלעם, מיין פראבלעם איז אז מען טאטשט א קינד, דאס איז געפערליך, מען טאטשט אן אשת איש, לוק שי איז אוו עידזש הי איז אוו עידזש, לאזן זיי האקן וויפיל ס'גייט אריין, נישט וואס איך זאג אז מען זאל עס טוהן חלילה, און איך רעד די וואך עסט עטס הערן ווי צוויי בעלזער מיידלעך זיי האבן חתונה געהאט אויף אנטווערפ מיט זייער חשוב'ע שידוכים און וואס האט זיך אויסגעלאזט זיי האבן געזאגט די מענער גראד אונז זעמער לעסביענס. די גאנצע שטאט שאקלט. און נאכדעם איז דא איינע וואס זי איז א דעזשער אייניקל, און זיי האבן חתונה געהאט און געוואוינט אין מאנטריאל. און ס'איז א יונגע פארפאלק, זיי האבן פינף קינדער, און דער יונגערמאן איז עפעס אהיימגעקומען מיט עפעס א געסט אינדערהיים, האט ער געטראפן ווי זיין ווייב שלאפט מיט אן אלטן איד אין א בעט, א זעכציג יעריגער איד, שטייסט ס'דערמאנט נאך ווי די מייזעלס פרשה, ער איז געגאנגען שלאפן אין די ווילעדזש מיט זעכציג יעריגע גוים, ווילסט זיין געי, כאפ כאטש א יונגן. עניוועי, די צרות זענען ממש אומדערטרעגליך. פרעגט ער פארוואס איך שריי נישט קעגן בערלאנד. ווער האט דען געהייסן גיין דארט? קוק וואס איז יעצט געשעהן, מ'האט מיך געבעטן איך זאל מיך מישן די גאנצע צייט מיט העלבראנץ העלבראנץ, זאג איך האב זיי אלע אין דר'ערד, ווער האט דיר געהייסן גיין דארט? יעצט האט מען זיי באפרייט, דו ווייסט אז די אלע קינדער וועלן זיין ברעין דעמעדזש פאר די רעסט אוו דעיר לייף, און די וואס זיי גייען נאך אנגעטון ווי אזוי ווי האלאווין מיט די שווארצע קליידער, דאס איז עפעס א אידישער וועג? פארשטייסט? און זיי דרייען נאך אן איינער דעם אנדערן, מיין ווייב איז געווען אמאל אין מירון, זאגט א פרוי, ווארפט אריין אייער שייטל אין די הדלקה, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעצט גייט איינער פארקויפן אז מיין מאמע האט געזאגט אז זי וויל אירע אייניקלעך זאלן אויך אזוי גיין, זאג איך, מיין מאמע האט מיט מיר גערעדט יעדן טאג כמעט, און איך האב זי געקענט דורך און דורך, און מיין מאמע האט קיינמאל נישט געהאלטן פון דעם מין גיין אזוי, זי זאגט אינדערהיים איז מען נישט אזוי געגאנגען, איך גיי נישט מאכן נייע מנהגים. פארשטייסט דאס אזאלעכע מיסיאנערן? עניוועי, סאו וויל איך ענק זאגן, עטס זאלטס פארשטיין וואס דא גייט פאר, מען מאכט די קינדער משוגע און נאכדעם ליידט מען. שרייט יענער וואס וועגן לעיזער בערלאנד, זאג איך ליסען, איך בין געווען אויף רחוב חומה שלישית, איז געקומען דארט א פרוי, האב איך איר געפרעגט, מיין ווייב איז דארט געשטאנען, ווען נישט רעד איך נישט צו א פרעמדע פרוי, פרעג איך איר איר זענט דאך א היימישע פרוי ווי קומט איר דא צו לעזערן, זאגט זי ווען איך בלוטיג וויל מיך מיין מאן נישט קענען, דאס איז אויכעט אן עוולה, די פרוי מיינט דער מאן וויל זי נישט קענען, די מאן וויל דיך יא קענען. רבי עקיבא זאגט וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מ'זאל זיך פורש זיין זיבן טאג ס'הייסט היינט די פינף אויך וועגן פולטת שכבת זרע איז וועגן דעם כדי שתהא חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה ווען איז געווען די ביגעסט לאוו אפעיר וואס א יונגערמאן האט מיט זיין ווייב ביי יעדע ליל טבילה האט ער עס אויכעט אבער די עכטע עכטע לאוו אפעיר איז ווען ער האט חתונה געהאט ביום כניסתה לחופה ס'מוז נישט זיין דווקא סעקס גראדע א חתן כלה האט אביסל מורא זי זענען נישט אזוי קאמפארטעבל, אבער די לאוו, די קיש, די האג, די מצוה טאנץ, די קוקן איינער אויפן צווייטן, דאס איז נאר ביי די טאג פון די חתונה, יום החופה. זאגט רבי עקיבא, דער אייבערשטער האט געוואלט אז יעדן חודש זאל זיין יום החופה. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן ראש חודש, און ער האט אונז געגעבן ראש השנה און יום כיפור, אבער ער האט אונז געגעבן אז יעדן חודש קען זיין יום כיפור קטן, די זעלבע האט ער אונז געגעבן, יעדן חודש זאל זיין די זעלבע לאוו עפעיר. אזוי ווי ס'איז געווען ווען מ'איז געגאנגען צו די חופה, נאך מער, מ'ווערט אסאך נענטער און ס'איז אפילו נאך מער די ליבשאפט, און דאס האט דער אייבערשטער געוואלט, דער אייבערשטער וויל אז מ'זאל זיך ליב האבן און מ'זאל חלילה נישט גיין זינדיגן און מ'זאל לעבן א העפי לייף. איז למעשה האבן זיי אנגעברענגט א צרה אויף כלל ישראל מיט לגיונות און מיט מעשות און אזוי ווייטער, און זיי האבן נישט קלאר ארויס אז דאס וואס דער מאן טאר דיך נישט אנרירן און דו טארסט נישט אנרירן דעם מאן, איז נישט ווייל ער ברויך דיך נישט, צו ווייל ער עקלט זיך פון דיר, ער ווערט מער משוגע פון טאג צו טאג ווען דו ביסט נישט ריין, נאר דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל צוריקקומען די עכטע ליבע צווישן מאן און פרוי, נאר מען לערנט דאך אונז נישט געהעריג ווייל מען טאר דאך נישט פון די זאכן רעדן, במילא טייטשט מען עס אפ שלעכט, טייטשט מען אפ ער ברויך מיך נישט און אזוי ווייטער. איז פארוואס זאג איך דאס אלעס? ווען גראון אפס זינדיגן זאלן זיי זיך ברעכן דעם קאפ, איי העוו נאטינג טו דו וויט איט. ס'טוט מיר וויי, איך מיין איט שאדנט בי דעט וועי באט מ'האט אונז אזוי אויסגעלערנט. יעצט האב איך נאר געוואלט זאגן זייער וויכטיגע זאכן. ס'איז דא דער קנעפל מאכער, ער איז פון קוממיות. ער האט מכשיל געווען קינדער אין קוממיות און אויך אין צפת. ביי דעם לעזער קעניג, שם רשעים ירקב, ער האלט שוין אויכעט פארן פייגען, און די אלע וואס זיי שטערן פאר אפהיטן די קינדער האב איך איין ווארט פאר זיי, סאו זאלטס ענק נישט נעמען צום הארצן. עניוועי, איז דער קנעפל מאכער איז אנטלאפן און דער גערער רעבע בעקט אים, פארשטייסט? דאס האב איך פון דעם גערער קדושה, גערער רעבע בעקט אים. סאו דער קנעפל מאכער איז געווארן עפעס א געלערנטע מיט קינדער פרייוועט, מיט מעשה'ס, מיט געשעפטן, כ'ווייס נאך נישט וואס ער האט געלערנט, ער האט געלערנט הלכות סעקס, ער האט געלערנט עפעס אנדערש. פש איז דער קנעפל מאכער דרייט זיך, ער האט א בייסיקל און ער פארט אין אזא פלאץ, ס'הייסט CROWLAND, כ'קען עס נאר זאגן ווייל כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מ'פראנאונסט עס און כדי מ'זאל וויסן פון וואס איך רעד ספעל איך עס ארויס, ס'הייסט. קראולענד ראוד פארק. ס'איז דארטן דא א פארק, ער פארט דארט ארום מיט זיין בייסיקל, א חזר א מנוול איז ער, וויל איך ווארענען דעם עולם, לאז נישט דיינע קינדער אויף הפקר. ער איז א חזיר, ער איז נאר אנטלאפן באצייטנס פון ארץ ישראל, מען האט אים געוואלט איינזעצן, און ער זיצט דארטן אין גלות, האט צו גרויסע צרות. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, איך האב געבעטן משה מנחם ווייס אז ער זאל נישט פארן ווערן דארטן א רב אויף אסטראליע, ווייל אונז עמיר אים אויסרודפ'ן, און דעם רב וואס איז יעצט געווארן, אונז רודפ'ט מיר אים אויס, אונז וויל מיר וויסן, אם השם אלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, אונז וויל מיר וויסן איין זאך. האט דער אלטער פארשטארבענער רב ימח שמו וזכרו בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק, אונז וויל מיר וויסן צו דער אלטער פארשטארבענער שייגעץ האט געמעגט טוהן דאס אז ער זאל איר אוועק לאזן, מען זאל זיי נישט איינזעצן צו ער האט נישט געטארט, וואס ער זאגט דארט איז ער אויף צרות, פארשטייסט, אבער כ'בעט משה מנחם גיי נישט עט דיר נישט זיין גוט. ער איז נישט געגאנגען, ער האט באקומען א שטעלע אין סאטמאר, אבער יעצט הער איך עפעס די הארץ ארבעט אים נישט גוט, איך ווייס נישט פונקטליך, קען מיך נישט אויס, קען זיין מען האט אים סתם געסטראשעט און ער וויל נישט גיין, איך קען מיך נישט אויס אין די אלע זאכן, אבער איך ווייס איין זאך, דארט איז נישט קיין פלאץ געווען פאר די אלע, נישט פאר ר' משה מנחם, נישט פאר קיין שום ערנסטן מענטש, פאר בעק איז עס געווען גוט. עניוועי, האב איך געוואלט זאגן, איך האב געזען דא אן אדווערטייזמענט וואס זיי אדווערטייזן א מורא'דיגע זאך, הערטס וואס זיי אדווערטייזן, זיי זוכן מיידלעך העכער אַכצן יאר, זאלן קומען אויף דרײַ חדשים אויף אויסטראליע צו זיין טיטשערס. איז איך האב געוואלט בעטן יעדן טאטן, וואס דו האסט א טאכטער, אז דו ווילסט נישט זי זאל ווערן א וויקטים, זאלסטו זי נישט שיקן, ווייל דארט אין די קהילה איז איין שטיק זנות און גילוי עריות, הגם יעצט איז דא מעני וויקס, מען ארבעט דארטן, ס'טוט זיך מורא'דיג, אבער איטס נאט א פלעיס פאר א גערל, שטעל דיר פאר, איך וויל דיר מסביר זיין. ווען, לאמיר זאגן, די חי' לייפליינס איר מאן וואלט געוואוינט מיט דרייסיג מיידלעך, פארשטיי איך עס זייער גוט, איטס א נארמאל נעיטשער אז א זכר לויפט נאך נאך א מיידל, יעצט ער האט זיכער געטוהן נישט ריכטיג טאמער ער טוט עס זיי, אבער איך זאג נאר סתם הייפאטעטיקל, איך פארשטיי עס. איט מעיקס סענס. אבער איך וואלט געוואלט וויסן אז חי' לייפליין שי פלאגד אוט די היינדס האט ער אויסגעשטופט די בתולים פאר מיידלעך איי דאנט אנדערסטענד וואט קיינד אף תאווה ס'ליגט אין דעם און אויב דאס פלאץ האט געקענט האלטן אזא מין הפקרות און מ'האט זי גענומען אויך נאכדעם ווי זי איז אנטלאפן דא פון ארץ ישראל ווייל זי האט געטאטשט מיידלעך.

פון ארץ ישראל צו פון ווי? יעצט דער מוסד חינוך הייסט דברי אמונה, איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז באט איי דאונט טראסט דעם. זיי האבן געטוישט דעם נאמען. ווייל זיי ווילן נישט מ'זאל זיי מאכן לאוסוטס. שטייט דער חסידישער מוסד אין מעלבורן אוסטראליע זוכט מיידלעך וואס זענען וויליג צו דינען אלץ טיטשערס פאר באשטימטע תקופות פון דריי חדשים און העכער. העי, איך וויל זיין די פרינציפעל. עטץ קענטס מיך נעמען. כ'געדענק איך בין געווען אמאל אין פאפא מיידל קעמפ איז געווען אזוי ס'איז געווען ר' בן הערש ר' בן הערש וויאזוי האט ער געהייסן ראביי סאמעט כ'ווייס נישט צו ער האט געהייסן ר' בן הערש ער האט געהייסן ראביי סאמעט און ס'איז געווען דארטן ר' משה מנחם האט פארגעלערנט שבת נאכמיטאג הלכות שבת און דער סאמעט די רעבעצין פאנעט איז געווען די פרינציפעל, און סאמעט איז געשטאנען דארטן אין א ווינקל דארטן, און אונז האמער אלע געלערנט, און זיי זענען געשטאנען דארטן און זיי האבן גערעדט אזוי א מחיה. בקיצור, פרעגט איין יונגערמאן פארן אנדערן, וואס וואלסטו געוואלט זיין ווען דו וואקסט אויף עלטער? זאגט ער, איך וואלט געוואלט זיין ראביי סאמעט איך זאל קענען רעדן מיט רעבעצין פאנעט, קוק וויאזוי זיי רעדן, ס'איז אזוי פרענדלי. פארשטייסט? ס'איז א מוסד וואס האט אנגעטון די ארגסטע זאכן פאר כלל ישראל, און איך טראכט אפשר דו זוכסט מיידלעך, איך בין דאך נישט קיין מיידל, איך וואלט געוואלט זיין פרינציפעל, כ'וואלט געהאט דרייסיג מיידלעך, כ'וואלט געקענט טון מיט זיי וואס איך וויל, חס ושלום, איך זאג עס נאר סתם סארקעסטיקלי, איך וויל בעטן יעדן איינעם זאל קיינער נישט שיקן דארטן קיין קינדער. איצעלע גליק, איצעלע פימפ האט אן איידעם דארט בזיוויג שני, וואס איינמאל בין איך געשטאנען אונטן אויף לי עוועניו קארנער קליימער, האט איצא געהייסן זיין איידעם זאל ארויסקומען פון בית מדרש זאל שרייען אויף מיר, אמאל דוכט זיך געווען דאס די נוסח, נאר איך האב מיך אויסגעלאכט פון אים, איז די סוף איז געווען ער האט אראפגעוועפט שרייט. סאו איצעלע פימפ אפשר קענסטו שיקן דיין איידעם, דיין איידעם זאל דארטן גיין זיין א טיטשער, אה ער איז א יונגל, אה ער זאל טוהן וואס עבי בעבי שטיין האט געטוהן, מען טאר נישט שיקן קיין בחורים און מען טאר נישט שיקן קיין מיידלעך, דאס איז אלס אביזרייהו דגילוי עריות ממש, זאגן אז מען זאל רופן ביטע רוף נאך פיר אזייגער.

וואס ער בעט מחילה, שטייסט א פגר טמא שוין אפגעפגר'ט וויל ער נאך א מחילה, עניוועי ברענגט ער דא א גאנצן בריוו אז דער רבי האט אים געהייסן זאל עס שרייבן און מען האט עס פארגעליינט, יעקב משה לעבאוויטש ביי די לווי' שרייבט ער באתי בזה בבקשה לכל מי שיש לו איזה תביעה של ממון וכדומה ממני טאמער איינער האט א בקשה פון געלט זאל ער מיר קומען מודיע זיין אדער ווי דארט ווי ער איז געווען אן ערב זאל ער קומען מיר מודיע זיין כדי איך זאל קענען באצאלן דעם חוב.

געשעפטן, מיט מענטשן, און מיט קהילות און מיט ישיבות, בעט איך, אני מעודי מוחל לכל אדם מישראל אף לפני מעשה ואין בליבי שום טענה תביעה של כלום לשום בן ישראל, ער איז גאר נאך מוחל יעדן אויך דער שייגעץ. געזעץ, און אפילו עניני ממונות, טאמער יענער האט א טעם פארוואס ער האט נישט באצאלט בין איך מוחל. יעצט דא קומט דער שייגעץ וואס ער שרייבט ואני מפיל תחינה, ער האט מפיל געווען א פרוי וואס האט א קינד איז ער מפיל, ער האט מפיל תחינה כל מי שישמע למחול לי, מען זאל אים גאר מוחל זיין, פארוואס? פאר זיין שיינע פנים, ולאמרו בפיו מען זאל עס נאך ארויסזאגן מיט מויל, ואף מי שאינו יודע כלום מכל מקום טובה יעשה לי באמרו כן, און כאטשיג ער ווייסט נישט פון גארנישט וועט ער מיר טוען א טובה.

קען זיין כ'האב גערעדט, או קיבלתי לשון הרע עליהם, או גרמתי איזה צער ונזק שלא בידיעתם, כ'האב זיי גורם געווען א צער ונזק שלא בידיעתם, כי ברור אצלי שהרבה הרבה יש יש מה לדרוש מחילה עליהם, דארף איך בעטן מחילה, וואס איז שוין ווידער א מחילה, דער משוגענער האט אפגעפייגערט און זוכט נאך א מחילה, אה דאס איז נאך געווען ביי לעבצייט, פארשטיי איך בקיצור, איז בעטער. ועל כן בתורת גמילות חסדים שהיא מצוה רבה אלץ ער וויל א גמילות חסד וויל ער דער שייגעץ אני מבקש מאוד לאמר כן בפה מלא אפילו בינו לבין עצמו זאל ער זאגן אפילו צווישן זיך און אויכעט ואף קרובי זיינע קרובים תלמידים כשבאים לבקר על קברו יבקש מהם מחילה בעדי זאלן זיי בעטן מחילה לכתחילה בפני עשרה. וגם מי שיפרסם בקשה זו לאחרים, ווער ס'וועט זאגן די בקשה פאר אנדערע, כל אלה הם עושים לי טובה גדולה, זיי טוהן מיר א גרויסע טובה, וישלם השם יתברך שכרם שילם לכל טובות שכרם משולם, זייער גאנצע שכר לכל טובות, וימחל השם יתברך לכולם ולכולנו לחונן עשני,

אליעזר חיים בלום איך בין מגלה מודיע פאר טויזענטער מענטשן אז איך בין דיר נישט מוחל, דו האסט סתם מקבל געווען אויף מיר לשון הרע און מען איז דיר געקומען זאגן איך אליין האב דיך אויך אפגעקאלט איך האב געפרעגט מהיכן דנתוני האסט אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן און דו האסט געלאזט סזאל אזוי זיין ווייל דו האסט מורא געהאט פאר די סאקמערע חיות די סאקמערע חיות האבן דאך דיין טאטן געמאכט אש און פארעך וואס ביסטו זיך געגאנגען לעקן צו זיי. עניוועי, האסטו געגאנגען, דו האסט גענומען א מענטש און דו האסט אים באגראבן, יעצט בעטסטו מחילה, איך בין דיר נישט מוחל, און אז מען דארף זאלסטו פאלן אין כף הקלע א לאנגע צייט, און יעצט פארן טויט איז ער מיר געווארן פרום, הייבט ער אן יעדן צו בעטן מחילה. יעצט גייט עץ פרעגן א קשיא, ווי אזוי קען מען זיין א חולק עם רבו, דער רבי האט דאך געהאלטן מען זאל עס יא מאכן, די ענטפער איז זייער קלאר, ר' משה פיינשטיין האט א תלמיד וואס ער פרעגט אפ דעם רעבן אפאר מאל, אין די תשובות שרייבט ער אין די הקדמה, ס'זאל ביי ענק נישט זיין קיין פלא אז איך פרעג אפ מיין רעבן, זאגט ער, ווייל די גרעסטע כבוד וואס א רעבע האט, ווען א תלמיד קען אים אפפרעגן, ווייל דאס איז א סימן ער איז מעמיד על דעת רבו, און ער קען אפילו נאך צולייגן אויכעט, ס'איז די גרעסטער כבוד וואס איז דא פאר א מענטש. איז די זעלבע דא אויכעט, איך גיי ארום, איך בין בודק מקוואות, איך קוק זיך אום וואס ס'גייט פאר, במילא בין איך נישט אזא גרויסער חסיד. שוין, דאס אלעס. סאו למעשה טו איך יעדן איינלאדענען ווער ס'וויל, מ'קען קומען, ס'וועט זיין דא א גרויסער טקס, און מ'וועט ארום גיין מ'וועט יעדן ווייזן, ס'קומען פרויען פון אלע זייטן, זיי זאגן אז דא אויבן, איך ווייס נישט, איך קען נישט נעמען הונדערט פראצענט אחריות, זיי זאגן אז דא אויבן ביי די מקווה, און אויכעט אסאך מקווה'ס אין ארץ ישראל, כ'האב אינגאנצן נישט אזא זאך א מושג פון. צוויי סטעפס, איך מאך דריי סטעפס, ס'איז דא א רב פון פלעטבוש ער זאגט ער איז קיין עין הרע זעקס פיס פיר, ער זאגט זיינע טעכטער קענען נישט גיין אין קיין חשוב'ע מקווה נאר פון נחום ראזענבערג, פארוואס זאל זי מוזן זיך זייער איינבייגן, ס'איז דא האב איך געהערט זאגן ס'דא עטליכע מקווה'ס וואס האט נישט נאר איין פלעטפארעם, און ס'איז זייער שווער פאר א הויעכע פרוי זאל זיך איינבייגן ווייל זי ווערט זייער צו צוקנייטשט ממילא קומט נישט צו די וואסער איבעראל. ס'איז נישט דער גרעסטער מעלה ווייל ס'איז מים מקדמין, אבער דער טורי זהב האלט דאך אז טאמער מ'איז מהדק זייער שטארק איז אפילו ווען ס'איז מים מקדמין איז אויך נישט גוט. און שוין. סא דאס איז די זאכן וואס מ'עט דא זעהן, ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט אלעס געבויעט, און אויכעט זייער היי קלעס. א איד אן עושר האט זיך געלאזט קאסטן, פארשטייסט? אז ס'איז דא געלט שטעלט מען די בעסט, סאו איך פארליידן יעדן איין, איך באקום זייער אסאך, כ'האב ארום געשיקט די אינוויטעישן באקום איך זייער אסאך מזל טוב'ס און טענק יו לעדערס, ברוך השם עט ליסט סאמבאדי עפרישיעטס מיי ווארק. ס'איז דא א שטאט דאס הייסט חדרה, ס'איז לעבן בני ברק, האבן זיי יעצט געטראפן אַכט מענטשן וואס זיי האבן פראבירט אויפן אינטערנעט צו כאפן קינדער, און איר ווייסט דאך זיי געבן פאלשע נעמען מיט די גאנצע זאך, בקיצור זיי זאגן די קינד קום מיר גיין דארט און דא און אהער מיט אהין, כ'וועל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם מען דארף לערנען מיט די קינדער וואטס גאוינג אן אראונד דעם, אבער נישט גייסטו חלילה האבן א מורא'דיגן דורכפאל, און נעם עס נישט פאר גרינג, יעצט דער גאווערנער פון ניו יארק סטעיט האט געזאגט ער הייסט האומא, האומא, קאומא, איך ווייס, פונקטליך עפעס אין די גאטונג הייסט ער, ער זאגט אז ער גייט שטופן אז ביז אנפאנג פון דעם קומענדיגן יאר, דאס מיינט יעצט זעמער אין דעסעמבער צוואַנציק אַכצן, אז אנפאנג צוואַנציק נײַנצן גייט זיין ליגעל אין גאנץ ניו יארק מאריוואנא, און ער זאגט ער טוט עס ווייל ער דזשוינט צען אנדערע סטעיטס ארום ניו יארק וואס ביי זיי איז עס אויכעט ליגעל. קיצור, איינער שרייבט זייער גוט, ער זאגט ס'דאך אזוי גוט צו זיין א טינעידזשער די צייט, אונזערע יארן איז נישט געווען אזוי גוט צו זיין א טינעידזשער, קודם כל מאריוואנע עט זיין ליגעל, קיין ישיבות האט מען נישט ווייל מ'האט שוין נישט, ווייל מ'גייט דאך לערנען מינות וכפירה. און זאגט ער, און די ארגסטע זאך עט זיין, ווארסט קעיס סינעריאו, אז טאמער מ'עט טוהן עפעס סטופיד עט מען דיך דאך איינזעצן, און אויף דעם האמער דאך שוין דעם נייעם געזעץ, די פריזן רעפארם עקט, זאגט ער, אוי גוט יעצט צו זיין א טינעידזשער. עניוועי, ס'איז נישט קיין דזשאוקס רבותי, ס'איז סיריעס ביזנעס, אז דאס קומט אריין אין ניו יארק סיטי און אין די סטעיט, יו אר אלל פינישד, און שוין. יעצט איך האלט אין איין זאגן אז די פראבלעם איז אז מ'געט נישט קיין חינוך, מ'געט נישט קיינעם גענוג סופארט, אה מען האט געשלאגן, כ'על דיך הרג'נען, כ'על דיר אויסזעצן די ציין. עניוועי, ער איז א מענטש וואס ער דארף האבן העלפ, איז געקומען צו א סייקאלעדזשיסט און ער האט דערציילט וויאזוי מען האט אים אנגעהארגעט פיזיש מיט אלעם, משוגע מטורף וויאזוי די מלמדים און די עלטערן האבן זיך אויפגעפירט. ער זאגט אז ער ליידט נאך יעצט, ער איז שוין אן עלטערע מענטש, ער ליידט נאך יעצט, זיין נפש ליידט נאך פון די אלע זאכן, זאגט ער, און מען רעדט נישט מיט קינדער, מען איז נישט מסביר גארנישט, און זענען פארלוירן די יוגנט, זאגט ער, לעצטנס, אין די לעצטע יארן איז ארויס געגאנגען שיינע ביכער, כשר למהדרין, וואס מען איז מסביר פארן קינד זאכן וואס ער דארף. און וואס ער דארף נישט, און פון וועם ער דארף זיך לאזן און פון וועם נישט, און ער האלט אז מען דארף אין אלע חדרים לערנען דאס און מען זאל אפילו טיילן די ביכער ווייל מען קען מער נישט באהאלטן גארנישט אונטערן טיש. זאגט ער, זייער אסאך מאל טרעף איך בחורים מיט יונגעלייט וואס זיי האבן אויכעט פראבלעמס, זיי האבן שאלות אין אמונה און נאך אזאלכע זאכן, זאגט ער, יעדעס מאל ווען מען האט עפעס געפרעגט האט מען געזאגט, נע, מען טאר דאס נישט רעדן, מען טאר נישט, מען טאר נישט. די קרויס מיידל האט געפרעגט פארוואס מוז איר אויבערשטע באטן זיין צוגעמאכט, ס'זעט זיך דאך גארנישט ארויס, האט מען איר געגעבן נחמיה וועבערמאן זאל איר טרענען אפאר יאר. ס'הייסט דאס איז דאך אונזער סיסטעם געווען. בקיצור. ער זאגט מען דארף נעמען מענטשן וואס זענען מער אויסגעלערנט, וואס זיי ווייסן ווי אזוי צו ענטפערן, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן, ס'איז דא ליטווישע, ס'איז דא ליובאוויטשער, זיי לערנען מער אמונת השם און ייחוד השם, און זיי ווייסן ווי אזוי צו רעדן מיט די חברה, און יעדע זאך האט אידישקייט תירוצים, כ'מיין אויף יעדע זאך האמער. די אלע שאלות איז דא תירוצים, מ'איז דורך געגאנגען שוין אזויפיל יארן אין גלות, און ס'נישט דא קיין שום טעם פארוואס א בחור אדער א מיידל זאל נישט טארן פרעגן וואסערע שאלות זיי ווילן, מ'זאל נעמען א מענטש וואס ער איז א מקצוע אין די תחום, און ער צו זען אז ס'עט זיין ווי מ'זאגט אלעס גוט. יעצט אידישקייט איז ארומגענומען מיט אזאלכע משוגענע מויערן וואס האט נישט קיין שום מין, העז נאטינג, נאו עפעקט, שטעל דיר פאר די אלע שקצים ביי אונז, די וואס זיי האבן גערודפ'ט, עס זענען געווען די גרעסטע לאו לייפס, ס'איז דא איינער וואס ארבעט פאר די הצלה, ער איז א נואף, ער האט אפגעווארט א מיידל ביי די נעווי יארד, עס גייט יעצט ארויסקומען, אלעס גייט ארויסקומען צוביסלעך, ווייל זיי האבן זיך געגאנגען שלאגן מיט מיר, האסט געהאט א גרויסן טעות, האסט געהאט גלאזערנע הייזער, פיפל ליוו אין גלעס הייזער שודנט טראו סטאונס, מען האט אנגעמאקלט א סאושעל ווארקער ווייל זי האט אפגעקאלט אז מען איז פוגע א בחור, און זי האט געזאגט זי קען מער נישט האלטן דעם קעיס. דער קעיס גייט יעצט ארויסקומען, אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון די חברה, עניוועי, די אמונה און שמירת המצוות דארף מען זיין אביסל מער מיט פארשטענדעניש, נישט בררררר מען דרייט אן די תפילין, מען דארף אביסל מסביר זיין דעם רמב"ן ולטוטפות בין עיניך, ס'יעצט געקומען א צייט וואס מען דארף אנהייבן צו רעדן זייער אפן. שוין, דאס שרייבט א מענטש וואס איז נעבעך א געליטענער א גאנץ לעבן. יא, ווי דידנט נאו האו טו דא איט ענד ווי מעסד אפ. אונז זעמער לוזערס. ער צודרייט די עלפעבעט. איך געדענק נאך דעמאלטס ווען זלמן לייב איז געווארן רב, מ'האט אים אויכעט מכתיר געווען, האט ער געשריגן אה, זיין ברודער הייסט לוזער, ער איז א לוזער. ער איז א לוזער. משוגענער. א מולטי ביליאנער, פעלט אים גארנישט. זיין זון קען זיין א נואף פון זיין איידעם אויכעט, דער אשכנזי, און זענען ווייטער רבנים. זיי זענען לוזערס זענען זיי, אונז זעמער לוזערס. שוין, יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאכאמאל, כ'האב מזכיר געווען די וואך, לשבח צי לגנאי איך ווייס אליין נישט, כ'האב מזכיר געווען דעם לעיזער כץ, ער וואוינט אין קעמישע לעיק, ער וואוינט אין גיבערס, ער איז געגאנגען קאלעקטן רענט, כ'האב ארויפגעלייגט א. כ'האב ארויפגעלייגט א גאנצן ריקארדינג ווי ער רעדט מיט דער שיקסע און ער שלעפט זיך ארויס דעם פופיק, כ'האב דערפון די ווידיאו אויכעט אבער איך טאר עס נישט ארויסלייגן ווייל וואטעווער. איך וויל נאך פרעגן, אזא אינגערמאן, ער איז נישט קיין אינגערמאן, ער זעהט אויס זיין אז אלט ווי איך, אין מידל עידזשעס, אין די פיפטיס, איך וויל פרעגן, אזא מענטש האט כאטש איינעם וועם צו רעדן פאר העלפ אז עס איז אים אריינגעגאנגען א טינא בליבו אויף א שיקסע וואס ער מענעדזשט א הויז וואס ער גייט קאלעקטן רענט, איך ווייס וואס דא גייט געשעהן, נאך נאך צונעמען דעם הויז אויכעט. דא האט מיר געזאגט איינער וואס איז א לויער, וויבאלד ער האט דארט געטוהן די זאך קען מען אים די גאנצע זאך, מען קען אים מען קען אים איינזעצן, מען קען אים צונעמען די ריעל עסטעיט, און יענער איד וואס ער מענעדזשט אים די הויז ווייסט אפילו נישט. סא איך וויל נאכאמאל זאגן אונז זעמער א מעסד אפ קאמיוניטי, איך האלט יעדער זאל אים אויפקאלן עיט פאר פייוו סעווען ניין וואן סעווען עיט עיט סעווען. עטס האטס אונז געזאגט אז נחום ראזענבערג האט א מנוולישן האטליין, וואס גייט עס טוהן? ס'גייט אומברענגען מענטשן! עטס ווייסט וואס א פראסק דאס איז פאר אידישקייט? זעהט א איד מיט אזא לאנגע ווייסע בארד, קומט אריין צו יענע אין הויז און אפערט איר סעקס, שלעפט ארויס זיין פופיק און רייבט עס אויס אין פראנט פון איר, און זי זאגט אים, אה, דו ווערסט אזוי היי און הארני אויף א מיידל וואס זי האט גארנישט אויף, זי האט געהאט אנגעטוהן א ביליגן אונטערהעמד. זאגט זי יא איך ווער היי און הארני, מעג איך זעגן מאן זיך דרייען אין די גאס, איז אנבעליוועבל האו ווי דאונט טעיק קעיר אוו אווער כלל ישראל. יעצט איז דא א גרויסע אקאמפלישמענט ברוך השם די יאר זענען די קינדער נישט אהיימקומען מיט בלעק און בלו מארקס, די ווייני סינדראם, טאמער טאטשט מען א קינד זאלט עטס גראד רופן ניין וואן וואן, דאונט בי עפרעיד. יעצט איז אזוי, די וויזשניצע רעבעס זענען דאך אלע פוסטע שטריקעס, אלע, ס'איז דא אפאר ערליכע צווישן זיי, אבער דעס איז לאו-לייף, זיי האבן געהאט א משוגענעם טאטן און א צודרייטע מאמען און זיי האבן גארנישט געזען, סאו איין זאך וואס זיי האבן, יעדער דארף האבן צוויי דריי מיליאן דאלער אויף צו בויען א גרויסע שול, א גרויסע שול, יעצט אין בית שמש האט מען אויפגעשטעלט, ווען דער וויזשניצע רעבע איז אוועק, האט מען אויפגעשטעלט א גרויס פלאץ און מען האט מכתיר געווען, ברוך שמשון האגער זאל זיין דער וויזשניצער רבי אין די שטאט, כ'מיין אז ער איז אין בני ברק אויכעט, איך בין נישט זיכער, איך קען מיך נישט אויס מיט די אלע מעשות, קיצער מ'האט אים גערעיזט אין אפאר שעה אפאר מיליאן דאלער, ער צאלט זייער גוט פאר זיי צו רעיזן געלט, סרול האגער המצרי איז געווארן דער בעסטער פרענד מיט חזקל אביגדור איינהארן, א מענטש וואס האט גענומען מיידלעך אקראס די בארדער, אנדער עידזש גערלס צוועלף יעריגע מיידלעך. און ער זיצט אויבן אן ביי זיין טיש, און נאכדעם אז איך וועל קומען אויף ארץ ישראל וועל איך וועלן דאווענען נאך מיין טאטן, מיין טאטע האט דאך דעם איד געגעבן געלט אלע יארן, מיין פעטער גייט דאך נאך היינט נאך געלט אויסצוהאלטן די מוסדות וויזשניץ אין ווילימסבורג, מיין פעטער'ס קינדער האט מען ארויסגעווארפן ווי די דאגיס, פארוואס? ווייל מיין פעטער האט נישט געהאט צו צאלן, און בעטלאנער רב איז געווען דער מנהל, און דער רבי האט אים געזאגט ליסן אז זיי האבן נישט צו באצאלן זאלן זיי גיין אין דר'ערד. מיין פעטער האט געהאט שווערע צייטן, א איד וואס ער איז געווען אפאר יאר האט ער באצאלט חובות, האט ער געדאווענט און געגעסן און געשלאפן אין די פעקטערי זאל קענען באצאלן חובות, עס איז מיין פעטער ר' איד לעבער, פארשטייסט, און די חברה דא וואס ס'גייט זיי גוט זיי טוען וואס זיי ווילן, מיין פעטער איז אריינגעקומען דעם זומער צו דעם יצחק יוחנן, דאס איז דאך שוין די בעסטע פונעם רעבינס א איד קיין עין הרע, ער איז איבער די ניינציג, האט ער אים אפילו נישט געזאגט זעץ דיך אראפ, דאס איז פאוערן, דאס איז וויזשניצער פאוערן, מאראמארעשער פאוערן.

פארוואס נישט? זאלן קענען טאטשן דיינע קינדער, און אז איינער ווערט קראנק זאל מען נישט קענען זאגן אז עס איז נישט גוט צו זיין א געי, און דאס איז וואס זיי ווילן, זיי גייען אויספירן וואס זיי ווילן, זיי מיינען נישט אז דו זאלסט לערנען זיבן שעה, ווייל דער גוי לערנט אויך נישט קיין זיבן שעה, און דעמאלטס איז דער מצב זייער שרעקליך. כ'וואלט זייער שטארק געוואלט איך יעדער זאל מיר צוהעלפן, איך בין אין א מלחמה, איך האלט אז יעדעס קינד דארף האבן א טעלעפאן, איך זעה, איך האב שוין גערעדט דערפון, אז פאר זיבעצן דאלער א חודש קען מען האבן א טעלעפאן, וואס מען ווייסט פונקטליך ווי דו ביסט, עלטערן קענען זיך אינטערעסירן אויפן פלאץ זעהן ווי דו ביסט, ס'האט אויכעט א באטן וואס אויב דו ביסט אין דעינדזשער געסט א פרעס די באטן קאלט עס גראד צו די פאליס און ס'זאגט צו ווי דו ביסט און ס'קאלט אויכעט דיינע עלטערן און דיס העס טו בי דאן ס'איז מורא'דיג וויכטיג דעט דיס העס טו בי דאן אונז זעמיר פייטן מיט די רבנים זיי זאלן אלע גיין אין דר'ערד זיי זענען לאו לייפס אונז וויל מיר מיט זיי נישט האבן צוטון. יעדעס קינד מוז האבן א טעלעפאן, ווילסט נישט ס'זאל זיין א סמארטפאון, געב אים א פשוט'ן פאון, כ'ווייס נאר נישט וויאזוי דאס ארבעט, צו דאס קען ארבעטן אן א סמארטפאון. שוין, יעצט. פאריגע וואך איז געווען א מורא'דיגע זאך אז אין ירושלים אין מאה שערים געגנט איז די בחורים פון מיר האבן געזעהן מ'דרייט זיך דארט צו פיל, מ'קומט מ'גייט, זענען זיי געוואויר געווארן אז דארט איז דא א לעברעטארי וואס ס'טוט אויפארבעטן די קענעביס, און מ'געגאנגען מ'האט געקאלט גראד די פאליס, די פאליס איז אנגעקומען און ס'געווארן פרייליך דארטן. איך וויל מסביר זיין פארן עולם, איטס אינפעסטעד ענד איטס אלל אווער און איטס איזי טו געט, סאו וואטש יור טשילדרען איף יו קוד און עז לאנג עז יו קוד. איך האב ענק שוין געזאגט דאס פארן אויף מיר, דאס איז די ארגסטע סכנה פאר א בחור, א בחור, ס'אפילו די אינגעלייט וואס זיי פארן דא לערנען, ס'איז די ארגסטע סכנה וואס ס'איז דא. מען דארף זייער וואטשן אויף דעם. יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, עטס געדענקטס איך האב ענק אייביג געזאגט אז מען דארף זייער שטארק וואטשן ווען מען גייט אויס מיט א בחור, אז דער בחור זאל נישט אריינלייגן דארטן אין די קאפי אדער אין די קאוק, ער זאל נישט אריינלייגן אזא פיל, וואס די פיל מאכט, ס'איז אזא דראג, די פיל מאכט אז נאך א שעה וואס זי טרינקט ווערט זי אינגאנצן משוגע, שי לוזעס הער סעלף. און דו קענסט אהיים טראגן, און דו קענסט זי רעיפן. איך האב דאס אלעס אנגעזאגט, איך האב ענק פארציילט אפילו א גוטן דזשאוק, ס'איז א אמת, דא אין ארץ ישראל איז א מיידל אויסגעגאנגען מיט א בחור, די מיידל האט געדארפט גיין אין טוילעט אינמיטן די באשאו, דער בחור האט זיך געקויפט א קאוק, געטרינקען, דא גייט מען אויס אין האטעל, נישט אויבן אין די צימערן חלילה, נאר אונטן וואו ס'איז פאבליק, בקיצור, די מיידל גייט ארויס אין בית הכסא, קומט צוריק, נו, זאגט זי פארן בחור, זיי מוחל, באשטעל מיר נאך א גלעזל קאוק, א נייע גלעזל. נעמט ער זיך לאכן, זאג נאר, דו הערסט אפשר אויס נחום ראזענבערג? זאגט זי, יא. זאגט די מיידל, איך זע דאך אז דו הערסט אים אויך אויס, נו פארשטייסטו דאך פארוואס איך ברויך האבן א נייעם גלעזל. זאגט ער, פארוואס דו ברויכסט האבן א נייעם גלעזל פארשטיי איך זייער גוט. איך האב נאר געוואלט וויסן ווער ס'האט דיר געגעבן די איידיע. עניוועי, ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך, ס'איז געווען דא אין ארץ ישראל, א יונגל איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל, און ער האט אריינגעלייגט, כ'ווייס נישט פונקטליך, עפעס אזא אלקאהאל צו וואס זיי האבן, און דער באלעבאס פונעם רעסטאראנט האט עס געזען, זי איז געגאנגען גראד דארט און מסביר געווען פאר דעם מיידל אז זי זאל עס נישט טרינקען, און מען האט גראד גערופן די פאליס, מען האט ארויסגענומען די ווידיאו, מען האט געזען ער האט עפעס דארט אריינגעלייגט, איז האבן זיי, ס'איז דא א גאנצע מחקר ביי די פאליס וויאזוי מען קען דערקענען צו עס איז עפעס אריינגעלייגט, זיי האבן ספעשל טעסטס, אבער דא, אקעי, דאס בלייבט אז מיט היינט.

גארביטש די גאנצע זאך, פיקטס אויף ערגעץ אין מאנהעטן צו ווי, מ'נעמט זי מיט די קאר, מ'פארט מיט איר יחוד, אכצן שעה אריין פון די קאנטרי אויף ניו יארק. ס'האט מיר זייער געפאלן, איך בין געווען ביי נחמיה'ס טרייעל, איז געשטאנען דארט א גוי פון די דזשורי, ווייסט איר מ'האט ס'געווען ביי לאנטש, און געט א גוי א זאג, זי געווען דארט? און זי איז געווען א שיינע א בלאנדיני א גוד לוקינג גירל און יונג אויכעט און גיבט איינער א זאג פארן צווייטן יו נאו איף דע מען דידנט רעיפ האר אין דיעס עיטין אווערס הי שוד גאו ביהיינד בארס דער איז נאו ריזען טו לעט אים גאו פרי טאמער האט ער זי נישט גערעיפט אין אַכצן שעה פארנדיג אליין ביינאכט אין א קאר פון דע קאנטרי אויף ווילימסבורג. הי דעזערווס טו בי פאנישד. עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. מענטשן כאפן נישט. די טינעידזשערס היינט, אפילו די נאך טינעידזשערס, זענען שוין עלטער, זענען זייער צעלאזן, ענד יו העוו טו בי ווערי ווערי ווערי קעירפול וואט יור דואינג, וויאזוי מ'גייט אויס, מיט וועם מ'גייט אויס. איך לערן יעדן איינעם, זאלסט מאכן זיכער אז דיין טאטע אדער דיין מאמע זאלן וויסן וואו דו גייסט, ס'קען דיר זייער אסאך צוניץ קומען, אמאל קען ער דיך וועלן דערשטיקן ערגעץ אויך, צו ער האט דיך דערשטיקט און ביז דו שטארבסט אפ, קען מען דיך נאך ראטעווען. יעצט, דאס איז געווען אין א רעסטעראנט אין קאליפארניע, און דריי מיידלעך האבן באמערקט ווי ער, ווי ווען זי איז ארויסגעגאנגען אין בית הכסא האט ער דארט עפעס אריינגעלייגט,

די פרוי, טאמער טוט זי אים נישט איינזעצן איז זי משוגע. זי האט אים געקענט יעצט איינזעצן פאר כ'ווייס נישט וויפיל יאר צו טון אזא זאך. נאר וואס, זעט אויס זי וויל נישט אנהייבן מיט די קאמיוניטי ווייל זי האט בפירוש געזאגט אז זי זוכט דארט צו וואוינען. זי האט מסתם א דזשאב סאו וואט איז שי גאנא גאו סטארט אפ נאו וויט עווריבאדי? גיין פאררעכטן די פארשטינקענע וועלט אין וואס אונז לעבן? איז בקיצור האט מען אזאלכע משוגענע חברה. און מען לאזט זיך ווייטער אין די גאס, און קוק ווי ער האלט יעצט, ער האט געקענט גיין זיצן דען אויף צען יאר, אזא מין זאך צו טון, געגאנגען עטליכע מאל צו איר אהיים מיט איר מסביר געווען אז דאס טויג נישט ביי איר און יענץ טויג נישט ביי איר, און ער וויל פשוט אלעס פאררעכטן, און די לעידי האט געזאגט, wow wow wow איז דיס אגלי, וועגן דעם וויל איך אים ארויפלייגן, כ'האב געזאגט זיין נאמען און איך שעם מיך נישט דערמיט און ער שעמט זיך אויך נישט ווייל ווען נישט טוט ער עס נישט, איז למעשה זאלט איר וויסן ווייבעלעך, יו שוד נאו וועט יור האזבענד איז אפ, ווען דו געסט אים נישט דיין לאך האט ער ווי צו קריגן א לאך, איטס דזשאסט אנאדער פיו שעקל אדער אנאדער פיו דאלערס, און יענער שמעקט זיך אים גוט אן אויכעט, פארשטייסט? ס'איז נישט אזוי ווי דו וואס יו דאונט ריעלי קעיר ענימאר ווייל דו האסט שוין גענוג קינדער מיט אלעם, סאו וויל איך דיר בעטן, דו ביסט א שומר פאר דיין מאן, און איף יו דאונט דו יור דזשאב רייט, דעמאלטס קומט אויס אז ער זינדיגט, און נאכדעם נעמט זיך דער אייבישטער אויף דיינע ביינער, סאו דזשאסט וואטש וואט יור דואינג. היינט בין איך געקומען אביסל שפעט צו די ארבעט ווייל נעכטן בין איך אויפגעווען א גאנצע נאכט ווייל מען האט געעפנט די מקווה, איז געווענטליך קום איך סאך פריער, קום איך שוין זיבען בין איך שוין ביי די ארבעט. היינט בין איך געקומען אביסל שפעט, האב איך מיך אפגעשטעלט איז דא בעלא ענד הערי וועקסנער בילדינג, ס'איז דא קרית וויינבערג הייסט עס, ס'איז אויך דא יד שרה, דאס איז די קענסער וואס זיי העלפן פאר קענסער פעישענטס אין ארץ ישראל, קיצער איך בין דא יעצט אכט אזייגער און איך האב נישט געגלייבט וואס דא גייט פאר, דא קומען אמביולעטן, מ'ברענגט דא קינדערלעך, אזאנס האב איך נאך נישט געזען, אזאלעכע צוהארגעטע קינדערלעך נעבעך, ס'איז ממש איז אנבעליוועבל. יעצט האב איך געוואלט זאגן, דער מצב איז געווארן מורא'דיג שלעכט, געהערט פון ביי אלע בית חינוך'ס, למשל דער וויזשניצער רבי האט איבערגעלאזט א טאכטער מאשקאוויטש, כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן דעם מאשקאוויטש, זי איז די פרינציפעל פון וויזשניץ האט די וואך ארויסגעווארפן, פאריגע וואך האט זי ארויסגעווארפן עפעס צען צוועלף מיידלעך צו וויפן, און איך האב אויפגעקאלט דארטן הנהלה און כ'האב זיי געזאגט עטץ ווארפטס ארויס, אונז האבן היינט א נייע זאך, די גאווערמענט זאגט זיי גייען אויפהערן צו געבן פאנדס,

מיידלעך וואס וואוינען אין ירושלים, זיי האבן ביידע א שידוך געטון מיט אנטווערפן, צוויי בחורים, און יעדע מיידל האט זיך געטראפן א בחור. מען מיינט מען האט געטראפן א גליק שידוך. איינע גראדע זי איז געווארן א שניר ביי עפעס א רב אין יוראפ, וואו און וואס איז געווארן די סוף? די סוף איז געווארן אז ביידע האבן געזאגט נאך די חתונה אנטשולדיגט, אונז זעמיר לעסביענס און אונז דארף מיר א מיידל און נישט קיין בחור, איינע האט זיך שוין נעבעך גע'גט און די צווייטע וויל נאכנישט נעמען קיין גט, סאו וואס איז געשעהן מיטן חינוך?

די פֿינף און דרײַסיק מיידלעך און דער רב האט געהייסן מען זאל זיי אלע צוריק נעמען אנקאנדישענעל, סאו איי דאנט אנדערסטענד, יעדער דארף זיך לערנען אויף אונזערע קינדער? ס'איז נישט צו פארשטיין וואס דא גייט פאר. ס'איז אנבעליוועבל, איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס. סאו די בעלזער האבן ארויסגעווארפן פֿינף און דרײַסיק מיידלעך, וויזשניצער האט ארויסגעווארפן פֿופֿצן מיידלעך, דאס איז אלעס נארמאל? ווי עקסעפט איז, און אונז געבן מיר געלט פאר דעם? שטעל דיר פאר יצחק אט ר' יוחנן דער רב פון ווילימסבורג האט געזאגט פאר מיין פעטער ר' אבא לעבער אז ווען נישט איר וואלט נישט געווען קיין תלמוד תורה. פארוואס? ווייל ר' מאטעלע האט געזען אז מ'מאכט נישט גענוג קיין געלט דארטן און צו פלאגן זיך האט ער זיך נישט געהאלטן דערביי האט ער געזאגט מ'שפארט צו די תלמוד תורה. איז געגאנגען מיין פעטער און ער איז אריינגעגאנגען און געזאגט ניין איך וויל איבערנעמען דעם גאנצן באדזשעט און אזוי גייט ער יאר נאך געלט יעצט מיין פעטערס קינדער האט מען ארויסגעווארפן פון וויזשניץ ווייל דער טאטע האט נישט געהאט צו באצאלן געלט מיין פעטער האט געהאט אמאל שווערע צייטן און ער האט נישט געהאט צו באצאלן שכר לימוד האט אים בטלן ארויף געהייסן די קינדער זאלן אהיימגיין. סא וואס גייט דא פאר באמת? וואס דארף מען נישט צאמשטעלן מיליאנען פאר די אלע חברה? שואל חזקאל סטרולעוויטש איז ביזי צאמצושטעלן געלט פאר דעם פון בית שמש, פארוואס קען זיין יענער וועט זאגן אז מען טאר נישט גראבן די טויטע, גאלדענאוויטש ער שלאגט זיך דאך מיט די עדה, משוגענער, ווער? דער סטרולעוויטש? נישט, ר' וועלוועלע'ס זון אינטערעסירט גארנישט, נאר ר' וועלוועלע'ס זון זאגט יעצט אז דער טאטע האט נישט געווען קיין אנטי ציוניסט, די אלע זאכן וואס מען לייגט אן אויף זיין טאטן דאס איז אלעס שטותים, זיין טאטע האט געהאלטן מען מעג גיין צו די בחירות. ס'איז אנבעליוועבל. יא פאר מיר, אונז נעמען נישט גוט. יעצט ס'איז דא א גרויסע רעבע, ער וואלט געקענט זיין א גרויסע רעבע, ער וויל נאר נישט זיין, איך ווייס נישט פארוואס, עניוועי דאס איז דער שאצער, ער וואוינט אין אנטווערפן. בקיצור איז דארט איז דא א ביטערע פרשה, ס'איז דא איינער חזקאל פאנעט, ער איז פון די דעעזשער חברה. ער האט נעבעך פיר קינדער וואס זענען אראפ פון וועג, דריי ביז יעצט, יעצט איז אראפ נאך א טאכטער פון וועג, די טאכטער האט לאנגע צייט צוריק חתונה געהאט און זי איז געפארן וואוינען אויף מאנטריאל, און אין מאנטריאל האבן זיי געבויעט זייער הויז, איין טאג איז דער מאן אהיים געקומען אנעקספעקטעד האט ער געטראפן ווי זיין פרוי ליגט אין בעט נאקעט מיט אן אלטן איד א זעכציג יעריגער, בקיצור זי האט זיך דאך מורא'דיג געשעמט, ס'איז דאך געווען א מורא'דיגע בזיון וואס מ'האט זי געפאקט. איז געגאנגען זי האט אנגעקאלט די פאליס און זי האט איינגעזעצט איר מאן ווייל דער מאן האט אנגעשלאגן דעם דעם אלטן איד ווי קומסטו אריין מיט מיין ווייב אין בעט איז זי געגאנגען דאס ווייבל און זי האט נאך גאר אנגעקאלט די פאליס אז מען זאל איר מאן איינזעצן ווייל ער האט געשלאגן איר בויפרענד שטעל דיר פאר ווי דערגייט עס, און דאס איז ביי די העכסטע און די שענסטע נאבעלסטע פאמיליעס וואס איז דא. פארשטייסט? דער פרשה וואס האט זיך יעצט אפגעשפילט דא מיט דעם ווייבל וואס מ'האט זי געטראפן שלאפן מיט א עלטערן מענטש אין בעט, א מזרחי, א מאדערענעם, נישט קיין היימישן, און נאכדעם האט זי נאך איינגעזעצט איר מאן, בקיצור דאס איז אויכעט פאנעט, דאס איז א קאזין, כ'ווייס נאר נישט ווי, וויפיל רימאווד, ווי נאנט, אבער דאס איז א קאזין, מיט דעי שעיווי פאנעט. און דאס איז אויך א קרוב, און זי איז אויכעט א קורווע א קרובה מיט חיים הערש מייזעלס דער וואס איז געווארן יעצט א גאנצער קצין אין די חיל האוויר, פארשטייסט? ס'איז וואן ביג ראטן פעמילי איז אויכעט א דעזשער אייניקל, יא נעבעך, און אויך די פרוי וואס ער האט גע'גט זי איז אויך געווען א דעזשער אייניקל, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, אונז זעמיר זייער טיף אין דר'ערד אז אונז וועמיר זיך נישט אומקוקן אליינס אויף אלעם, און מ'וועט נאר געבן געלט פאר די רעבעס, וועמיר אונז זייער נישט גוט פארן. אונז האמיר נישט פשוט ווער ס'זאל אונז קענען ווייטער נאכדעם פירן, אבער זיך אליינס מאכן תלמוד תורה'ס וואס ברויך מיר אונז די רעבעס, דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט כ'האב געוואלט נאכאמאל מעורר זיין, כ'האב גערעדט לעצטע וואך פון איינעם לעיזער כץ, און ער וואוינט אין קעמישע, ער וואוינט אין גיבערס, הונדערט נײַנציק בארנס בולאווארד אפארטמענט וואן, כ'האב אויסגערעכנט אלע זאכן וואס קענען ווען געשעהן ווען דאס מיידל פרעסט טשארדזשעס, און מ'קען צונעמען דעם לענדער דאס הויז, ווייל די לענדער האט דאך איהם געשיקט. אבער איך וויל יעצט נאכאמאל איבערחזרן נאך א קליינע נקודה. שטעל דיר פאר אז ס'איז געקומען א איד פון זעכציג יאר און ער ליגט מיט א יונג מיידל אין בעט און זי איז אן אשת איש און דער מאן איז אהיימגעקומען און ער האט אנגעהויבן צו באקסן דעם מענטש. יעצט ווען ער הרג'עט דעם מענטש אויף טויט וואלט מען אויך נישט געקענט גארנישט טון ווייל ער האט עס געטון פאר דעפענס פון זיין ווייב. איט סאו העפענס אז זיין ווייב האט נישט מיטגעהאלטן און זי האט גאר אים איינגעזעצט. יעצט וואס טוסטו דו אפגעריסענע בהמה דו? לעיזער כץ, וואס טוסטו ווען דאס מיידל, דו גייסט צו איהר און זי פאלט פאר דיר, שי פאלס פאר יו, און נאכדעם קומט איר בויפרענד אריין אין הויז און ער זעהט ווי דו וואוינסט מיט איר און ער נעמט א מעסער און ער הרג'ט דיך אפ. כ'האב געזאגט רבותי עטס מוזט פארשטיין די סעקס געימס איז זייער דעינדזשערעס געימס.

שוחט ובודק בעיר הקודש צפת, וראש מערכת הכשרות באומן יוקריין, שרייבט ער דא א בריוו אזוי, לאפרושי מאיסורא, האט ער א פיקטשער פון א מויד פון אוקריינע, לכל בתי העסק והמסחר וכל שכן בתים פרטיים, שלום וברכה, זה הנערה המצולמת כאן.

בפרט שזה דרכה דאס איז איר וועג וכבר טעמה מאורחי קברו של רבינו הקדוש, יא זי האט שוין געזעהן פון די אלע וואס זענען געקומען צום רעבן לצערי הרב והפילה חללים רבים זי האט שוין אסאך מענטשן אומגעברענגט על כן חל איסור גמור ס'איז דא אן איסור להעסיק איתה מען זאל מיט איר האבן געשעפטן או לשאת ולתת עמה בכל ענין מען זאל נישט מיט איר מאכן געשעפט. שומע לנו ישכון בטח והעובר אזי חוטא ומחטיא יקרא פורץ גדר הוא, אונטערגעשריבן יעקב דזשאן. שוין, קודם כל דאס איז דאך א געוואלדיגע זאך, קודם זעט מען דאך שוין אז מען טוט יא דארטן, ווען איך האב דאך געשריגן אז מען הרג'ט אוועק קינדער און בחורים און יונגעלייט, האט מען דאך געזאגט נחום ראזנבערג איז צעדרייט. יעצט קומט אויס זיי האבן שוין א פיקטשער פון א מיידל וואס ארבעט דארטן אין א האטעל און זיי האבן דארט מכשיל געווען חברה ס'איז געווארן פרייליך יעצט ס'איז געווען אמאל א בריק וואס מ'פלעגט אדורך פארן און יעדער ס'איז געווען נאך די בריק איז געווען זייער א שארפע דריי פלעגן מענטשן מאכן אן עקסידענט און געהארגעט ווערן געגאנגען די ארגענטינישע גאווערמענט און זיי האבן געמאכט אויף איין זייט א בית החיים און אויף איין זייט א שפיטאל אזוי אז טאמער עס ווערן אדער מאכסט אן עקסידענט ווערסט געהארגעט איז דא גראד א בית החיים און סאיז אויך דא א שפיטאל יעצט אין אמת'ן וואס וואלט מען געברויכט צו טון מען וואלט געברויכט מאכן אז מען זאל אויסגראדן די הייוועי סזאל נישט זיין אזא שארפע קורב די זעלבע אויך און יענקל דזשאן קומט אונז געבן דא גאנצעטע זאכן וויאזוי אונז זאל מען נישט נכשל ווערן מיט די שיקסע. און וואס איז מיט אן אנדערע שיקסע? אפשר איז די עצה אז מען זאל טאקע שוין אויפהערן דאס געפארעכטס אויף אומאן, זומען, וואס איז בכלל נישט, ס'האט נישט קיין מקור, די גאנצע זאך איז איין שטיק בלאף, ס'איז גארנישט, חסידים האבן עס אנגעדרייט. ווען ר' נתן אליין זאגט כ'האב געפרעגט דעם רבי'ן וועגן דעם ראש השנה האט ער געזאגט ער האט אנגעהויבן מיר זאגן עפעס און נאכדעם האט ער מיר קיינמאל מער גארנישט געזאגט. שוין יעצט איז געווארן א נייע זאך מען מוז פארן אויף ראש השנה, דאס איז איין זייער זייער א וויכטיגע זאך וואס איך וויל רעדן פון דעם, אז זיי זענען שוין מודה במקצת אז ס'איז דארטן דא פול מיט זנות, זעה איך נישט פארוואס מען דארף דארטן פארן, דזשאסט דאונט סי איט. דא איז דא נאך א זאך. יעצט איך וויל מסביר זיין, אומאן, זומען, גאנץ ברסלב, דאס איז עפעס אזא מלכותא בלא תגא, ס'איז א קעניגרייך אן א. אן א פירער, אן גארנישט. לעיזער ברלנד זיצט יעצט און ער איז מתפלל מיט מענטשן דארטן אין אילת, די ארגסטע פלאץ, ער האט יארן לאנג געזינדיגט מיט עריות און צוזאמגערעדט על השם ועל משיחו, סאו אלעס איז געווען גוט. יעצט איז דא אזוי. ווען איך האב געארבעט דארטן צו מאכן די מקווה, וואס ביי די וועי איז געווען א איד ר' מעכל דארפמאן, און עס איז געווען צוויי מענטשן, איינער איז געווען פון סאוט אפריקע, ער הייסט נחום סאלאטש, און איינער איז געווען נתן מיימאן, ער איז דעם ראזענפעלד'ס איידעם, ער איז געווען א ברסלב'ער חסיד אין פלעטבוש. קיצור זיי האבן דעם איד געדרייט מיט אים זעה איך אלי פאסי זעהט אים און רוסי, דער נחום סאלאטש האט זיך שוין געקוקט וואו ער וועט קויפן לאנד און ער וועט בויען, ווייל ער האט באקומען עפעס א ירושה פון א האלב מיליאן דאלער, און זיי האבן שוין געזוכט ווייסט אזוי ווי ביין עגל וואס וועט בלייבן פאר מיר. למעשה איך האב זיך געמאכט די מקווה, ס'האט געדויערט א לאנגע צייט אפשר אנדערטהאלבן יאר אן ענד אף, איך האב זיך געמאכט די מקווה, זיי האבן צוגעזאגט צו זיין א פרוי מקווה ווען נישט גיי איך נישט מאכן, מענער מקווה'ס האב איך נישט ליב צו מאכן, און דער סוף איז געווען מאיר סיראטא האט נישט געטראפן קיין פרנסה און ער איז דעמאלטס געווארן א דיין ביי די עדה איז ער אראפגעפארן געבן הכשר. דארטן אין אוקריינע, האט ער געזאגט, הער אויס, נחום ראזנבערג זאגט מען דארף נאך דאס, דאס, מען דארף גארנישט, איך וועל דיר געבן א בריוו אז אלעס איז כשר און פארטיג, און די סוף איז געווען אז די פרויען האבן נישט קיין מקווה היינט, קיין כשר איז זיכער נישט, און ס'טוט זיך, ס'קאכט זיך, ס'דרייט זיך, און דאס האט דער אייבישטער געוואלט אז נאר א רבי נחמן און אן א רבי נחמן, דער ראש השנה, די כוחות איז נישט פון זכות אבות וואס איך האב, נישט פון בעל שם טוב, דאס איז פון אייגנס וואס איך האב זוכה געווען, אה! גערעדט און צאם געדרייט איך גלייב נישט איין ווארט פון די שקצים איך קוק אן זייערע פאלאוערס איך קוק אן לעיזער בערלאנד איך קוק אן די אלע אנדערע עניוועי דעמאלס ווען איך האב געהאלטן אינמיטן בויען איז געוען לייבי פיש איז דארט געוואוינט די גאנצע צייט און ער איז געגאנגען דארט ווי מען האט געבויעט די שול און ער האט געטראפן אז ס'איז פיל מיט ביינער ס'איז געווען ביינער דארט אזוי האט ער געטענה'ט קיינער האט אים נישט געגלייבט מען האט געלאכט פון אים. פארשטייסט? ווייל אויב ס'איז דעם רבינ'ס א זאך קען מען דאך טון וואס מען וויל. איז דורך געגאנגען א שטיק צייט און ס'איז דא איינער וואס ער הייסט אברהם יפרח, עטס קענטס די פלעי, איינער האט געזוכט א חזן, האט דער חזן אנגעהויבן צדיק כתמר יפרח, שרייט דער ראש הקהל, נישט קיין טאמער יפרח, דער צדיק גייט זיכער זיין יפרח. איז דא א איד וואס ער הייסט אברהם יפרח, טאמער יפרח, אברהם יפרח, זיכער יפרח, בקיצור ער, זיי זאגן אז ער גראבט דארטן ווי ס'איז דא דער בית החיים. יעצט זיי האבן געמאכט דעמאלטס א ועד עולמי, זיי האבן גענומען איינעם א ווייצהענדלער אז ער זאל דארטן פארדינגען דירות, אן אים האט קיינער נישט געטארט פארדינגען, און זיי האבן געמאכט גרויס געלט, מ'האט זיך ארומגעריסן יעדן צווייטן טאג איז געווען אן אנדערע ועד. ס'איז געווען בערלאנד'ס ועד, נאכדעם איז געווען נאך עפעס א ועד, און דאס איז געווען דארטן דער אברהם יצחק מערמלשטיין מיט זיין שותף דארטן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז א באנטש אוו גנבים, ארץ ישראל'דיגע חברה. שוין, איז דא איינער וואס ער הייסט אברהם יפרח, וואס זיי זאגן אז ער גראבט דארטן וואו ס'איז דא קברים, און דער פיש האט דעמאלטס געשריגן אז דארטן וואו מ'האט געמאכט די שול די קלויז איז אויך דא קברים, ס'איז איבעראל ליידער דא קברים, מענטשן האבן געקויפט אויף פושקינע גאס האבן זיי געקויפט הייזער, ס'אלץ. געבויט אויף קברים, נאר דאס אלעס מעג מען ווייל דאס איז דעם רבינ'ס א זאך, היינט אז דער רבי איז אזוי גרויס געווארן אבער מען רייסט זיך ארום דארטן, האט מען אים ארויסגעשיקט א סירוב. איז אזוי, ס'איז דא איינער הרב ר' נתן בן נון, ער פירט וואס דאס הייסט איחוד ברסלב אין אומאן, ער איז געגאנגען צו בית דין און דאס האבן זיי אייביג געטון, זיי זענען געלאפן צום בית דין, און זיי האבן געברענגט הזמנות צו דין תורה, און אזוי האבן זיי טעראריזירט יעדן איינעם. איך האב עס צוגעקוקט, מיך האט נישט אינטערעסירט, איך האב נישט געהאלטן ביים קויפן דארט אין אומאן, גארנישט, איך האב געוואוסט אז דאס אלץ א זאך וואס אדער די פרענקען וועלן אריינקומען וועט עס נישט ווערד זיין גארנישט, און טאמער נישט דער צו דינגען וועט אייביג זיין ווי צו דינגען. עניוועי, איז ער געלאפן, דער בן נון איז געלאפן אז דער אברהם יפרח גראבט דארט ווי מען טאר נישט. וויעדוס אויפן שטח פון פושקינע זעקס און פֿופֿציק אין אומאן אוקריינע, ני, נישט נאר זעקס און פֿופֿציק, אלע הייזער דארטן זענען געבויעט אויפן בית החיים, נאר וואס, אה, צו די ברעמעס א זאך, איז דער איד אברהם יפרח איז זייער א קלוגער איד, ער האלט נישט ביים גיין צו נתן בן נון בשם איחוד ברסלב, ווייל ווער איז איחוד ברסלב? היינט איז עס ער, מארגן דער אראפ ווארפן יענעם וועט ווערן יענער, אמאל איז געווען ר' מעכל דארפמאן, געווען דער און יעדער, יעדער איינער האט זיך דארט ארויס גענומען זיין צייט, אבער דאזענט מין עניטינג, וואסער א באלעבאס זענען זיי, עניוועי, איז דער איד אברהם יפרח טוט זייער גוט, ער לאכט זיך אויס, ער גייט נישט, שרייבן זיי מען האט אים שוין געשיקט מער ווי צען הזמנות, מען האט אים אויך געשיקט אן עיקול וואס דאס איז ווערט א פיקל, און ער לאכט זיך אויס, און ער איז גערעכט, איך האב דאך געזען ביי מיר. וויאזוי די רבנים האבן געהאנדלט, קיינער האט מיך נישט גערופן, קיינער האט מיך נישט אפגעקאלט, דער איינציגער נארמאלער רב איז געווען דער וויענער רב, און ער האט געזאגט איך גיי נישט אונטערשרייבן אויף א מענטש אז איך רעד נישט מיט אים, ווען איך האב געענדיגט מיטן רעדן איז ער געווארן מיין חסיד, איך האב אים געזאגט דו האסט צוויי פילערס ביי דיר אין די קהילה וואס די חברה גייען מיט זונות א גאנצן זומער און מען דארף רעדן פון דעם, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו, זאג איך ווייל נאכן זומער האבן זיי מיך אפגעקאלט אז זיי ווילן תשובה טון און זיי האבן געוואלט וויסן צו א זונה א גוי'טע איז א דאורייתא צו א דרבנן. זאָגט ער, אָקעי, קום צוריק זונטיק. איך קום צוריק זונטיק, זאָגט ער מיר, יאָ, איך האָב מברר געווען, אַז דו ביסט גערעכט און איך שרײַב נישט אונטער קעגן דיר. געווען דער איינציקער נאָרמאַלער מענטש. די אַנדערע זענען דאָך געווען סתּם משוגעים. גענומען אַ מענטש איז אַרומגעלאָפֿן אונטערשרײַבן אויף יענעם. וואָס אַ רעכט איז דאָס געווען? זעסט, קוק, למשל, דעם אַבֿרהם יפֿרח האָט מען גערופֿן צו דין תּורה צען מאָל און ער איז נישט געגאַנגען. איז במילא איז, מיך האָט מען דאָך נישט גערופֿן אויך נישט. נאָר איך האַלט, אַז ער איז גערעכט. ער דאַרף נישט גיין. יעדער. דזשוירק כאפט זיך אן דא און מען גייט בויען און מען גייט גנב'ען איינער גנב'עט פון צווייטן איז וואס טוען זיי לויפן זיי גראד צו בית דין שמעסדין משוגענע חברה עניוועי נאכדעם שרייבן זיי אזוי ווי מען האט אים גערופן דין כמסרב לדין תורה כמבואר בשולחן ערוך כל מי שיכול להשפיע עליו לעשות כדת תורה ולדון בדין תורה למצוה רבה יחשב סא אונז זוכן מיר נישט קיין מצוה רבה מצוה רבה איז געווען רב לעזער האט באפרייט דעם קנעכט ער זאל קענען הערן דארטן קריאת התורה ווייל ס'איז געווען שבת זכור און די קריאה מן התורה אונז זוכן מיר נישט די אלע זאכן נאכדעם שרייבט וכל שכן שהוא עיקול ואיסור שלא לעבוד במקום התקוה ער טאר נישט דארטן ארבעטן און שוין און אזוי האבן זיי מחליט געווען. ווער איז אונטער געשריבן דער שייגעץ ימח שמו אברהם יצחק אולמאן? ס'איז געווען דריי רבנים וואס האבן צוגעשפארט זשופניק שוויץ, איך בין געווען דער תובע קעגן זיי, איינער איז געווען ר' מאיר בראנדסדארפער, דער אנדערער איז געווען דער ר' משה האלבערשטאם, און דער דריטער איז געווען אברהם יצחק אולמאן, ווען די צוויי ערשטע ר' מאיר בראנדסדארפער און ר' משה האלבערשטאם זענען געשטארבן, איז געגאנגען אברהם יצחק אולמאן און האט עס צוריק אויפגעמאכט דעם שוויץ, און נאכדעם ר' ישעי' ראזענבערגער און יהודה פישער. בקיצור, אין בית דין וואס האט עס אונטערגעשריבן, נאר מען שרייבן אזוי ווי זה לשון שולחן ערוך יורה דעה, סימן של"ד, על כ"ד דברים מנדין את האדם, ואלו הן מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא, ומי שלא קיבל עליו את הדין, איך האב געוואלט וויסן ווען האט מען מיך געשיקט אז איך זאל קומען צו א בית דין וואס מען האט געשטעלט א חרם, נאר איציק פימפ דער וואס ער קען שוין נישט פישן אין די הויזן, האט געזאגט דער רב דארפסט נישט קיין מורא האבן פון נחום ראזנבערג, דארפסט נישט קיין מורא האבן פון אים, אין צוויי וואכן קומט ער זיך בעטן אז ער בעט זיך איבער פאר אים.

ולא ידבר עמו אלא לצורך, כמו שמדבר עם האבל ואסור להכנס לביתו, דהוה כד' אמות. שוין, האבן זיי גענומען אברהם יפרח און זיי האבן אים געלייגט אין דער ערד, און איך האב הנאה. אברהם יפרח גייט ווייזן פארן בית דין, דאס וואס עטס האטס אמאל געהאט א כח און עטס האטס געשטעלט מענטשן אין חרם און עטס פלעגטס טון כל דבר אסור, דאס האט אמאל געארבעט. היינט, קיינער וועט זיך נישט אננעמען פאר אים, ווייל יעדער ווייסט אז ס'איז איין שטיק בלאף.

מען דארף זיך נישט מאכן צו טון פון גארנישט וואס ער זאגט. יעצט סיי די פארטרעקטע בעלז און די פארטרעקטע וויזשניץ וואס זיי גייען ארויסווארפן קינדערלעך, אומשולדיגע קינדער, מען שיקט צו דיך אז דו זאלסט עס מחנך זיין, נישט אויף ארויסצואווארפן. קינדער דארף מען מקרב זיין מיט ליבשאפט. כ'וויל ארויפלייגן א ווידיאו וואס האט געשפילט א לאנגע צייט צוריק, שוין אפשר א יאר צוויי, כ'וויל עס נאכאמאל איבערשפילן, ס'דוירט פֿערצן אהאלב מינוט, ס'איז פונעם זון פון הרב הצדיק ר' מעכל לעבאוויטש, כ'וויל איר זאלטס עס אויסהערן.

ס'איז א מעשה מיט א הין מיט א הער א גט און גייסט אים נישט אויסרופן? זאג איך וואס? מיך קען מען דאס נישט איינרעדן? זאג איך איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט איך מוז אים אויסרופן? זאגט ער ניין די קינד האט אזוי פיינט זיין טאטע

דער בדחן ביי די חתונה ניין געב מיך די אינפארמעישן אויפן טאטן און לאמיך אים אויסרופן, זאגט ער יו נאו וואט, רוף אים אויס, ווייל ווי נישט ווי ער צאלט אויס די גאנצע חתונה. סאו רוף אים אויס אבער קאלט, רוף אים אויס שנעל, צוויי מינוט, אהין אהער און פיניש, ווייסט וואס, נישט מאכן אנקאמפארטעבל פאר די חתן אגעין. זאג איך אים אקעי איך גיי זעהן וואס איך קען טוהן כ'האב מיך טאקע פארגעשריבן טאקע נישט צו לאנג אבער גענוג צו קענען מכיר זיין אז דאס איז אבי החתן אבער ווייניגער צו קענען מאכן אנקאמפארטעבל ווי די אלע אנדערע מסובים ווען ס'קומט בשעת מעשה ביים אויפרופן די אבי החתן איך רוף אים אויף טאקע שנעל און קאלט און איך קוק ארום און איך זעה שפיציגע אויגן זקנים אלע קוקן מיך אן אזוי ווי נו מאך שנעל און גיי הער אויף דו ביסט שוין אביסל צו ווייט געגאנגען דא.